שטורעם טעג פון דוד בערגעלסאן, געלייענט וואווע וויינשטיין. בירגער קריג, קאפיטל איינס, אין פארפעסערדיגן אקער שטייען מידלעך צו די פערד. אויף א מיסטיג בערגל האט אן אלטע קוואטשקע צו פארנאכט צו געקוואקעט עלנד. געפּאָרפּלט, געפּאָרפּלט אין וואַרעמלעכן קויט און קיין אייער נישט געלייגט. אויף האַלבן וועג צווישן אַ גרויסן זומפּיקן וואַלד און אַ ווייט-צעוואָרפֿן בלאָטיק דאָרף האָט אַן אַלטע קרעטשמע זקניש געוואַרעמט איר קרומען דאַך און געטוקט, געטוקט, געטוקט אין שיין פֿון פֿאַרגייענדיקער זון,

און זיך אַרומגעקוקט נישט אַזוי מיט די שוואַרצע אויגעלעך, ווי מיט אַ שמייכעלע, וואָס רוקט זיך הין און הער איבער זיין אייבערשטן פאַרקאַשערטן און נאַרישן צעשפּאָלטענעם דינעם ליפּל. ער האָט היימיש אַריינגעקוקט אין קיך. איז וואו איז רייזל, האַ? מלכה? נאָך אַלץ אין דאָרף? די ייִדענע האָט אויף אַ רגע אויפֿגעהערט צו שטויסן ביידע פֿויסטן אין דער פֿליסיק-זויערלעכער ראָשטשינע, געוואָלט מיטן אַרבל פֿון פֿאַרטייגטער האַנט אַוועקשאַרן די האָר און באַוויזן נאָר אַ וויש צו טאָן די פֿײַכטע נאָז. די מויד! האָט זי ווי אַ שפּײַ געטאָן אין טייג אַרײַן. די מויד האָט אָנגעכאַפּט דער געדן, געלאָפֿן קוקן, ווי די פּעטליורעס וועלן אַרײַנפֿירן אין דאָרף די דײַטשן. מיט מוזיקע, זאָגט מען. אָ! זי האָט שווער געאָטעמט. און ווי איז אין דאָרף? שוין גערעשטעוועט די גרויסע? נאָך אַ מין! דער בחור האָט ניט אויפֿגעהערט צו שמייכלען, געגלעט מיט אַ פֿינגער דעם שאַרפֿן שפּיץ פֿון נאָז, די אייגלעך זענען אים געווען ווײַט פֿון דאַנען, געקוקט, פֿאַרטראַכט. אָט אָקאָרשט ערשט, האָט ער געזאָגט, די דײַטשן האָבן זיי נאָר וואָס אַוועקגעפֿירט. אסאך, א מענטשן פערציג. פעטריקען אויך דעם באלשעוויק, נאך א מין, גלייך פון חת ל ר'. ס'עט נישט זיין ווער זאל ארבעטן ביי אייך אין וואלד. א דאגה, ס'עט זיין, ס'עט זיין. שטיל, פון צווייטן גרויסן אלקער האט א כארכל געטאן א הייזעריגע גארגל. זיך אפגעשטעלט אין דארף די דייטשן, הא, וואלי? זיך אָפּגעשטעלט אַ פֿולע שקאָלע, ר' נח. דער בחור איז אַרײַן אין טונקעלן אַלקער. אויפֿן סאָפֿקעלע מיט די פּלייצעס אָנגעשפּאַרט אין דער הייס אײַנגעהייצטער גרובע, איז דרימלענדיק געזעסן דער באַלעבאָס. אַ פֿליסיק פֿאַרבלאָזער קנויל, געהאַלטן די פֿיס אונטערן געזעס און אַלע מאָל פֿאַרלוירן דעם קאָפּ אויף דער ברוסט. ער האָט פֿון אַלע יאָרן געהאַנדלט אין דאָרף מיט די גויים, ווינטערצייט זיי צוגעגעבן צוביסלעך געלט, און זומער אפגענומען ביי זיי מיט תבואה. איצט האט ער אלע רגע באנייס און אויפגערעכנט אויפן קאפ וויפלס געלט קומט אים ביי יעדן גוי באזונדער און ביי אלעמען אינאיינעם. און ווייט אקעגן איז שוין איצט דער בחור געזעסן איינער אליין ביים טיש, גענומען ווארטן אויף דער מויד, א פנים ער האט שוין אויך ווי געדרימלט, און צו זײַנע דין-פֿאַרקאַשעטע נאַשער-ליפּלעך האָט זיך נאָך אַלץ געקלעפּט דאָס שמייכעלע. איר ווייסט, רב נח, האָט ער פּלוצלונג פֿון דרימל אַרויסגעשמייכלט, איך דאַרף בענטשן גומל. ס'איז דען? פּייסין האָט מען געהרגעט, פּייסין מיטן רויטינקן בלינדן אייגל. ער האָט אויך געדינט, ווי איך, אין וואַלד, אויף דער צענטער וויאָרסט האָט ער געדינט. צי דען? ער איז אייערנעכטן געפארן קיין וואלאדערקע נאך רובשטשיקעס. נו? און איך האב אויך געזאלט פארן מיט אים. ס'איז געווארן שטיל. דער אלטער ביי דער זייט האט ווי נישט אויפגעהערט צו דרימלען, ווידער פארלוירן דעם קאפ, ווידער געמאכט די חשבונות אויפן קאפ. דאס בחור'ל איז שוין אויך געשלאפן, נאר אין קיך האט געפלאקערט אין אויוון און די באַקדייזשע האָט שווער געסקריפּעט אונטער דער ייִדענעס קנעטנדיקע הענט. אין טונקעלן דרויסן פֿאַר די פֿענצטער האָבן זיך אַ שאָקל געטאָן אַ פּאָר אומבאַקאַנטע שאָטנס. שוין ווידער? האָט מיט גסיסה-כאָרכל געקנאָטן די ייִדענע. אַז איך זאָג, האַלט די טיר אויפֿן ריגל! עס קריכן אַרום זשאַבעס, פֿון שבת אָן. מע קאָן זיי נישט, מען ווייסט נישט פֿון וואַנענט. פֿאַר וואָס ווייסט מען נישט, מלכּה? דער בחור האט געפאנפענט פון דרימעל, פון קיעוו, פון יענער זייט דניעפער, באלשעוויקעס, אז דער דייטש איז אהין אריין איינס און צוויי אין דער נאכט האבן נישט באוויזן אפילו פארנעמען די בעבעכעס. דער טייך האט גראד געלאזט אזוי זאגט מען, ווער ס'איז אריבער דאס וואסער האט זיך געראטעוועט. איצט בלאנדזשעט מען ארום צו צוויי צו דריי און מען קומט נישט צו קיין ישוב. מען כאַפּט זײ אױס אײנציקװײַז אין די דערפֿער, שאָקלט מען זיך אין די װעלדער. אָט גײט מען, אָ, זײ זענען גענוג דערשלאָגן, מען האָט ניט װאָס מורא צו האָבן. איכל דרימלען, מלכּה. נאָך אַ לאַנגן, שװערן גאַנג זענען צװײ אין ברודיקע, פֿאַרדריפּלטע שינעלן צוגעקומען אַהער צו דער אומבאַקאָנטער קרעטשמע און זיך אַ שאַר געגעבן בײַ דער טיר, געקװענקלט, אַרײַנגײן צי נישט? אויף יענעם דאָרף איז געווען פֿאַרוואָרפֿן אַ שלייף, געוואָרן גרעסער, אומעטום האָבן זיך געפֿלעקט קלענערע און גרעסערע טיילן פֿון אוקראַיִניש און פֿון דײַטשיש חיל, און פֿון אַ קעגן פֿון יענער זײַט פֿעלד און בלאָטיקן וועג האָט אַ קויטיקער הימל צום דאָרף צו געהאַט אַ קלאָרן ברעג. שטילע היימען האָבן דאָרט געדעמפֿט צו אים מיט אָוונדיקן רויך, אויסגעבאַהאַלטן פֿאַר זיך אַליין די דאָרפֿישע רו און געשראָקן אַהער מיט בלינדער מלאך-המוּותדיקער סכּנה. בּאָטשקאָ האָט געהייסן איינער פֿון די צוויי. זיק האָט געהייסן דער צווייטער. זיי האָבּן סוף-כּל-סוף אויפֿגעריגלט די טיר פֿון קרעטשמע און זענען אַריין. אַריין כּלומרשט אַ טרונק געבּן, אַ פֿרעג טאָן, צי מע קאָן נישט עפּעס עסן. די ייִדענע האָט זיי אָפּגעענטפֿערט, נישטאָ גאָרנישט. און בּרויט? א נא, אפילו אויף א רפואה. די אידענע האט זיך אפגעשטעלט אויף זיי ווי מיט פארשנדיגע אויגן. היינט האט מען גערעשטעוועט אין דארף די גרויסע, מיין מויד איז נאך אלץ ניטא געלאפן קוקן. צוליב וואס האט איר גענוצט גלייך אריינפלעכטן די גרויסע? צו אפשר האט זי איצט צו נאכט זיך געשראקן פאר צוויי פרעמדע פענעמער ביי זיך אין שטוב און געוואלט געבן אן אנצוהערעניש אז נישט אלץ איז הפקר דא אין קאנט. באטשקא און זיק האבן זיך דורכגעקוקט, איבערגעבנדיג איינער דעם צווייטן די קווארט אויף א טרונק טאן. זיך געזייטלט מיט די אויגן אויף דער אידענע, זי איז געווען א ביינערדיגע דארע, א צעקנייטשטע. אוועקלייגן האט מען זי געקאנט מיט איין זעץ,

און מען קען נישט וויסן צו ס'הערט וואס ארום דעם טוט זיך, צו ניין. הע. זיק האט א ניס געטאן בכיוון געוואלט זען צו דאס נפש וועט זיך אויפריפען צו ניין. נאר אויפגעכאפט האט זיך דער דרימלדיגער בחור אויבן אן ביים טיש, אן עפן געטאן די שווארצע אייגעלעך און גלייך באפוטערט מיט א גליטשיג שמייכעלע די דין פארקאשערטע נאשער-ליפעלעך. פון וואנען גייט מען דאס א. לאַנדסלײַט פֿון אַרבעט אַװדאי? נײן, האָבן בײדע מיט אַ מאָל אױפֿגעהערט צו קײַען. װאָס-זשע? מען זוכט אַרבעט? יאָ, מען זוכט. איז אפֿשר צו אונדז אין װאַלד, האַ, לאַנדסלײַט? באָטשקאָ און זיק האָבן זיך דורכגעקוקט. מען קאָן, פֿאַר װאָס דען נישט? בײַ האָלץ? באָטשקאָ און זיק האָבן גערעדט בײדע מיט אַ מאָל, און עפעס צו טויבלעך. ביים בחור אין די שווארצע אויגלעך האט זיך א לאך געטון עפעס כיטריקס, ער האט זיך גלייך באגעגנט מיטן פייערל וואס ביי זיקן אין די אויגן און זיך אויסגעלאשן. די דיליאנקע אבער איז א ווייטע, ליגט פיר וויארסט טיף אין וואלד. כע, זי איז א נאסע. א פויזע. מיר ווייסן, האָט אַראָפּקוקנדיק שטיל אַ פֿאָמפֿע געטאָן באָטשקאָ, געאַרבעט וויפֿל מאָל אויף נאַסן. אין יענעם זעלבן אָוונט האָבן באָטשקאָ און זיק זיך געטרייסלט מיטן בחור אין וועגל און זיך גערוקט, גערוקט אויפֿן וועג צו אַן אומבאַקאַנטן וויאָרסטיק לאַנגן וואַלד. ס'איז געווען אַ קילע נאַכט. אין קליינעם פֿאַרשפּעטעדיקן פֿרעסטל האָבן פֿון טונקעלן הימל אַראָפּגעקוקט צום דאָרף אַ סך ווייטע שטערן, און אין אלע הייזער איז מען שוין געשלאפן. דער בחור האט א פנים בכיוון צופיל גענאקעט אויפן פערד. וויא! וויא! האט ער אן שום נוצן געפילדערט. געהייסן האט עס, שלאפט, שלאפט, ס'פארן היימישע באקאנטע מענטשן. אין עק דארף, לעבן קלייסטער, האט מען דאך די פור אפגעשטעלט. אין ביידע זייטן פון וואגן האבן זיך געפלעקט באוואפנטע הירטלעך. א געלעגערט קול האט אויף אוקראיניש זיך פון דארט דערנענטערט, זיך פארמאסטן שטרענג און היצליש. ווער פארט? דער בחור האט געענטפערט באליידיגט. ס'איז דאך איך! פון מאשינער וואלד געגנט! מיינע רובשטשיקעס! און די פור איז דורכגעפארן בשלום. איצט האט דער בחור שוין מער קיין פיפס ניט געטאן, אריינגעצויגן דעם האלז אין די אקסלען, זיך איינגעשרומפן אין א קנויל און געלאָזט זײַן פֿערד פֿרײַ לױפֿן אַקעגן דעם װײַטלעכן גלאַנציק-צונױפֿגעפֿרױרענעם װעג, פֿרײַ שפּרינגען אַנטקעגן אַ באַרג מיט אַ לבֿנה, װאָס הײבט זיך דאָרט אױף איבער בױמער-שפּיצן פֿון אַ ברוגזלעכן װאַלד. ס'האָט זיך געדאַכט, דער בחור װײסט פֿון גאָרניט, ער איז פֿאַרקלײַסטערט און דרימלט, דרימלט. ער איז גלאַט צופֿרידן, װאָס ער האָט איצט אױף זײַן נאַסער דיליאַנקע פֿאַר ביליק געקריגן רובשטשיקעס. פּלוצעם האָט ער צו זײ, צו זיקן מיט באָטשקען, זײַן פּנים אױסגעדרײט און מאָדנע, װאַכעװדיק גענומען אױף זײ קוקן. געקוקט, געקוקט אַזױ מיט אַ נאַשער שמײכעלע אױף די פֿאַרקאַטשעטע ליפּלעך, מיט אַ פֿײַערל אין די שװאַרצאַפּל, און אומגעריכט פֿאַרמאַכט אײן אײגל, מיטן צװײטן אַ װוּנק געטאָן. פֿון די גרײסע אפֿשר אַ. פון אונטער קיעוו. זיג האָט, שטייענדיק אויף די קניען, אַ זוך געגעבן אַרום זיך אין וואָגן עפּעס אַ שווערע זאַך, מיט וועלכער מע זאָל זיך קאָנען באַשיצן, נאָר דאָס בחורל האָט באַלד ווי נאָכגעלאָזט. מיר איז אַלץ איינס, האָט ער געזאָגט, דער עיקר זיך פירן סטאַטיק, האַקן ביימער און זיך ניט אַרויסרוקן פון יענער דיליאַנקע. זי איז אַ ביסל נאַס, דערפאַר, זיכער, די דייטשן זוכן ווי מיט ליכט, אַהין װעלן זײ נישט קומען. קאַפּיטל צװײ. מען בענקט קײן דרום און מען גײט אױף צפֿון. הױך איבער טענענבײמער שפּיצן, איבער פּאַטלאַטע קעפּ פֿון הונדערט-יאָריקע אָליכע, האָט נאָך העל דערברענט די צװײטע האַלב פֿון אײנעם אַ לעצטן זומער-טאָג, געצונדן פֿעדעמער פֿון גאָלד, פֿאַרסיליעט שטראַלן אין גרינער שאַרף פֿון נאָדלען. פֿון אונטן, אױפֿן זומפּיק-קילן באָדן אַרום צעהאַקטע צװײַגן, אַרום זעגעכץ און אומגעװאַלגערטע שטאַמען, האָבן פֿריִער בין השמשות שױן געקילט די שעה אַנטקעגן נאַכט. שאָטנדיקע לופֿט האָט זיך געשװאַרצט, װי שטילער סאַמעט אין אַ טונקל. באָטשקע און זיג, דאָס אײנציקע פּאָרל דאָ אין טיפֿער געדיכטעניש פֿון װאַלד, האָבן שױן געהאַט אַװעקגעלײגט די העק פֿױל געקלעטערט אַרום רײכערדיקן פֿײַער, געשטופּט אין פֿלאַם אַרײַן די פֿיס און געטריקנט אױף זיך די צעװײקטע פּאָסטעלעס אין אײנעם מיט די שמאַטעס. זײ האָבן אין יענעם טאָג געאַרבעט קנאַפּ. זיג, דער לאַנגער, מיטן שראַם, װי אַ קלײנע האַלבע לבֿנה בײַ לינקן אױג, האָט אין יענעם טאָג פֿון אױבן אױף בלױען העמדל

ביידע האבן זיך א וויילע דורכגעשמועסט מיט האלבע ווערטער, געשפיגן קונציגע גאנצע קלאפטער פון צווישן צונויפגעדריקטע ציין, און געקוקט מיט חמור-אייזלדיגע אייגעלעך צו דער יונגער גויקע, וואס שטייט די גאנצע צייט אין בכבוד'דיגער ווייט, חענדלט מיט די אראפגעלאזטע בליקן און פליקט פון נידריגן קוסט א בלעטל נאך א בלעטל.

באָטשקע האָט סוף-כּל-סוף געטאָן אַ קליינעם שאָקל מיטן קאָפּ, פֿאַרגלאַנצט די סאַמעטענע שוואַרצע אויגן צום שטערן צו, גלײַך ס'איז אים שווער אַ שלונג צו טאָן, ווי זײַן שטייגער, אַ גלעט געגעבן די גרויסע וואָנצעס אויף רעכטס און לינקס, געהייסן האָט עס בלײַבן. אַ שעה פֿיר, פֿינף האָט דאַן די שאַרפֿע זעג שטײַפֿער ווי תּמיד געאַרבעט אין ביידנס מוסקלדיקע הענט. אַרום אין דער גאָר ווײַטער וואַלד-שטילקייט איז נישט געווען ווער עס זאָל הערן, ווי שאַרפֿער געציינדלטער שטאָל שלײַכט זיך אַהין און צוריק איבערן גראָבן און פֿײַכטן קלאָץ און זעגט מיט געדולדבאַרער קראַפֿט, מיטן שטילן נאָכקלאַנג און מיט טאַקט, ווי אַ גלײַכמעסיקער אָטעם.

אַרבעטן, אַרבעטן, נישט געשטאַנען. בײַ די מאַנסבילן האָט מיט אומבאַשעדעטן אימפּעט זיך געשלײַכט הין און צוריק די הענט. נאָר מיט די ערשטע קאָסע שטראַלן פֿון דער זון האָט דעם לאַנג זיגן זיך פּלוצלונג פֿאַרגלוסט צוצוגיין און אַ קוק געבן ווי דאָס ווײַבל אַרבעט. פֿון ווײַטנס, פֿון צווישן די ביימערס גראָבע שטאַמען, האָט באָטשקע געזען ווי זיג פֿאַרפֿירט אַ שמועס, ווי ער נעמט זי פֿאַר ביידע הענט און ווי נישט גלויביק די גויקע מיט די צוויי יונגע אויגן ווי גרויסע גרינבלעכע וויינטרויבן בלאזט דעם גוידער. זי שעמט זיך און היט פון אים אין א בכבודיגער ווייט איר פיסק. נאר שעמעוודיק אזוי שלעפט זי זיך אים דאך נאך צו די האלב טרוקענע גרעזער וואס אונטער די פריש צונויפגעלייגטע קלאפטער שפארט זיך אלץ צוריק און ווערט דארט מיט אים פארשוואונדן. עס געדויערט אזוי א וויילע. דעם אנגעשטרענגטן אויער חלומ'ט זיך פון דארט א געראנגל פון צוויי לייבער. יעס, יעס! האט פון אונטער די קלאפטער זיך ווידער אנגערופן זיגס פלוידערדיג קול. און נאכדעם איז געווארן שטיל. א וואלד פויגל א דערשראקענער, א גרוי שווארצער ווי די טונקלקייט פון תחילת נאכט, איז נאָר ערגעץ דאָרט אונטער די קלאַפֿטער אַרױס פֿון זײַן נעסט און האָט אַהער אַ פֿליג געגעבן אַזױ נידעריק איבער באָטשקעס קאָפּ, אַז ער האָט בײַ זיך אױפֿן רוקן דערפֿילט דעם שרעקיקן פֿאָך פֿון זײַנע היפּשע פֿליגלען. באָטשקע האָט זיך אָנגעבלאָזן, װי ער װאָלט אױף עמעצן געהאַט אַ רוגז. ער האָט אָפּגעטראָטן אין אַ זײַט, פֿאַרדרײט פֿון מאַכאָרקע אַ ציגאַר און זיך אַראָפּגעזעצט בײַם רױכערדיקן פֿײַער מיט די פּלײצעס צו די װײַטלעכע פּאָר קלאַפֿטער און צו דעם, װאָס אונטער זײ קומט פֿאָר. צוליב עפּעס האָט ער אַ נעם געטאָן די האַק, װאָס איז דאָ נאָענט געלעגן, אַ פּרוביר געגעבן איר שאַרף, נאָר באַלד אַװעקגעװאָרפֿן. זיך פֿאַרקליבן אין אַ דרײַעקעכדיקן שטאַמעדיק בײַדל, װאָס האָט זיך דאָ נישט װײַט געברודיקט, זיך אומגעקערט פֿון דאָרט מיט אַ פֿאָטאָגראַפֿיש בילדל פֿון אַ שיקסל און זיך אַװעקגעזעצט בײַ דער זײַט פֿון פֿײַער אױף אָט דעם שיקסל קוקן. דאָס שיקסל אױפֿן בילד, װאָס באָטשקע האָט לאַנג געהאַלטן און באַטראַכט, האָט אױסגעזען צו זײַן אַ זעלטנס. אַ װוּקסיק, מיט אַ פֿאַרריסן נעזל,

שעם זיך ניט, נאַרעלע! נו, גיכער, גיכער! בײַ אַ רעכטן מאַנצביל האָט שוין פֿון אָט דעם בליק אַליין געקאָנט זיך אונטערברעכן דאָס האַרץ. דערצו נאָך האָט זי געטראָגן אַ קלינגעדיקן יום-טובֿ-נאָמען פֿראָסיאַ. פֿראָסיאַ! פֿראָסיאַ! זיצנדיק אויף אַ מאַלפּישן אופֿן אָנגעבויגן צום בײַם פֿײַער, האָט איצט באָטשקע בענקענדיק אַרײַנגעקוקט דאָס פֿאָטאָגראַפֿישע בילדל אין פּנים אַרײַן, און האט געדרימלט ערגעץ טיף אין זיך מיט אלע זיינע געהירן. וואס מער זיינע נאגענדיגע אויגן האבן זיך אריינגעזויגן אין דעם שיקסלס אייגעלעך, אין נעזל און אין די ציינלעך, אלץ שטארקער האט ביי אים געזונגען אונטער דער ברוסט. מיט יעדער נייער רגע האט מער באנג געטאן דאס לעבן פון פאראיאריקער פרייער צייט. דער נאז האט גלייך פארשמעקט מיט די דעמאלטדיגע זנות-זאטע אסיען טעג, מיט געלע בלעטער וואס שיטן זיך פון די בוימער ווי פון צעפוילטע קישן פוך, און דער זיכרון האט גלייך אהין פארטראגן. ווען איז עס געווען? פאראיארן, פאראיארן. אויף גרינליכע וואלקנדיגע פעלדער, מיט א ברייטן נישט ברוקירטן שליאך צווישן הויכע גראבנס איז געגאנגען א פאלק, געשפרייט מורא איבער דער גאנצער געגנט, ביי הארען דעם לאנגן גרעניץ טייך. ער האָט אַװעקגעלײגט בײַ זיך די אָפֿיצערן אָט דער פּאָלק און האָט געזאָגט, אַז ער דאַרף מער קײן עלטסטע נישט האָבן. ער האָט אַלײן אױסגעקליבן פֿון זיך אײנעם אַ געװעזענעם דעזערטיר, אַ דרײַ-בענדלדיקן װזװאָדנעם קאָמאַנדיר, װאָס פֿאַרמאָגט זײַן אײגנס אַ פֿערד, דאָס איז װלאַדימיר באָטשקאָ אַלײן. באָטשקאָ! האָט מען צו אים פֿון אַלע זײַטן געשריגן. װאָס שטײסטו? האָסט דײַן אײגנס אַ פֿערד, טאָ פֿאָר אַרױס פֿון פּאָלק אַפֿריִער! זײַ אַ קאָמאַנדיר! און פֿון דעמאָלט אָן רײַט ער תּמיד פּאַמעלעך פֿאָרױס דעם פּאָלק אױף זײַנעם בולאַנעם פֿערד. ער קוקט זיך נישט אום צוריק צום טױזנטקעפּיקן פּאָלק. ער הײבט נאָר אױף פֿאַר אַ צײכן די האַנט און דער גאַנצער פּאָלק לאָזט מיט אַ מאָל אַרױס אַ פֿרײלעכן מענער-געזאַנג, אַ פֿרײַען, אַ ברײטן, װי די װעלקענדע פֿעלדער אַרום, װי דאָס לעבן, װאָס האָט שױן ניט אױף זיך גאַנצע זיבן חדשים ניט קײן צאַר, נישט קײן פּרץ. או-לאַ! או-לאַ! או-לאַ-לאַ! זינגט דער גאַנצער פּאָלק, און באַלעבטע און טעמפּע פּענעמער

און זענען זיך עפעס ווי טועה, קענען עפעס אלץ נישט פארשטיין. איז גוט אזוי און פרייליך. פריצים צעלויפן זיך, אומעטום וואוהין דער פאלק קומט טרעפט ער פוסטע פארהאקטע הויפן און צופרידענע פויערים וואס קראצן זיך קלוגעטשקערהייד אין דער פאה. נימא פאניוו, זאגן זיי צו די סאלדאטן. פאפטיקאלי! און סאלדאטן לאכן. דער פאלק זאגט אומעדום אויפן וועג אז ער שלאגט זיך דורך אהיים, ער וויל זיך מער נישט שלאגן אויף די פראנטן, נאר אין זוויל, דער שטאט אין דרום, פארהאלט ער זיך דא ביי א חודש צייט. דארט אין גרויסן ווייסן הויז אויף דער הויפטגאס וואוינט פראסיא. זי איז אלט סך הכל ניינצן יאר, נאר זי האט שוין באוויזן עפעס אויפצוטון. זי דינט דארט אין ווייסן הויז

ער וויל זי א ביס טון. דער עיקר זאגט ער וואס קוילן דארף מען, אלע האבן זיך אנגעזויגן, און ביידן ווערט דערפון געלענדערדיג און פרייליך. וועט מען קוילן? באטשקע שמייכלט אין נאז אריין, נאך א מין! געטונקלט האט זיך דעמאלט די שטאט ווייט אונטער נידעריגע פארכמורעטע אסיען הימלען.

אין א נאכט פון שבת אויף זונטאג, ווען מיט פראסיען אויפן שויס איז ער געזעסן אויף דער געשלאסענער אידישער וועראנדע, זענען סאלדאטן אנגעפאלן אויף א נגידיש הויז אין צווייטן עק שטאט לעבן דער שול וואו מען זאגט סליחות. פון דער שול איז מען זיך פאנאנדערגעלאפן משפחהווייז, זיך פארשפארט אינדערהיים אויף אלע טירן, איבערגעווארט אין גרויס שרעק א גאנצע נאכט, און נאכדעם זיך געהאלטן אין איין דערפרעגן, מען האט געכאפט, הא? קיינעם נישט געכאפט? ביז דער ארטיגער אפטייקער, א איד וואס האט פיינט אידן, האט אפגעשטעלט איין אידן אין גאס און האט ביי אים געפרעגט משומדיג אויפן שטעכיגן געלעכטער, זאגט, איך בעט אייך, ס'איז דא ווער עס זאל כאפן, הא? ס'איז דא? עס איז געשען אין א בלאטיג וויסטן זונטאג'דיגן פרימארגן.

און פון מארק האט זיך פלוצים דערהערט א שיסעריי. א געיעג און א געלויף צוריק, מען איז באפאלן דארט און געראבעוועט די ערשטע קלעט. ס'האט זיך אנגעהויבן. אנגעהויבן האט מען געשריגן אין לויפנדיגע שרעק. און פארוואס? פארוואס? אין טאבאשני פאבריקע האט מען נישט געוואלט לאזן פאר סאלדאטן ביליג טאבאק. די באלעבאסטע פון גרויסן ווייסן הויז האָט זיך דעמאָלט אין דרויסן געהאַלטן אין איין רייסן מיט פֿראָסיען, זי זאָל אַריין אין שטוב צום קינד. דו שטייסט נאַקעט אין דרויסן, דו ווילסט זיך פֿאַרקילן, פֿראָסיע! ס'וועט קראַנק ווערן דאָס קינד! נאָר פֿראָסיע האָט נישט געפֿילט, ווי יענע רייסט זי פֿאַרן קאָפֿטל, און זי אָפּגעשטויסן רציחהדיק און ווילד. זי האָט געוואָלט שטיין אין דרויסן מיט די צונויפֿגעלייגטע הענט אויף דער ברוסט, זיך הויקערן און ציטערן פֿון קעלט און קוקן, קוקן ווי מען טראָגט דאָרט פון דער קלייט, מען הערט נישט אויף צו טראָגן. זינדיקט, זינדיקט, טייערינקע, האָט זי שטיל געדאַוונט מיט קלאַפּנדיקע ציין, סיי ווי סיי. זי האָט פון ווייטנס געזוכט דאָרט באָטשקען מיט די אויגן און אים נישט געפונען. נאָר אויך פון דער שטאָט האָט מען אים דעמאָלט געהאַלטן אין איין זוכן אָט דעם באָטשקען, מען האָט באַשלאָסן אים פאָרלייגן געלט. זאל ער אוועק פון דאנען מיט זיין פאלק ערגעץ אנדערש, די שטאט האט שוין גענוג געליטן. נאר אז מען האט מיט אים פארפירט א שמועס האט זיך ארויסגעוויזן אז דער פאלק וויל גאר סיי ווי סיי אוועקגיין, ער וויל אהיים. שלעכט איז נאר וואס מען האלט זיי דא, אויף דער באן סטאציע גיבט מען נישט קיין וואגאנעס, מען זאגט זיי ס'נישטא. איז אזוי גאר? אט אזוי זשע רעדט. דער אפטייקער, דער איד, וואס איז געווען גארנישט קיין בעל רחמים, האט טאקע דעמאלס סוף כל סוף דערוויזן, אז גאר אן אנדער דין איז, אויב צו אים קומען אידן זיך בעטן טובות קען מען טון אפילו ווערים, נאר זאלן ווערים וויסן ווער ער איז. דאס געלט וואס די שטאט האט געקלערט באטשקען געבן, האבן נאך אים נאר צוגעקומען צוויי באאמטע פון נאנטן וואקזאל, די סאמע עלסטע און פראכט וואגאנעס פארן פאלק זענען מיטאמאל געווארן אלע דינער פון וואקזאל האבן פלוצלונג גענומען צואיילן דעם פאלק האקן אים מיט גרויס געטריישאפט אין האלז און נאקן אריינט אריינט פארכאפט פארכאפט די וואגאנעס גיך וואס גיך הייסט. אז נישט בלייבט מען ווידער א האלב יאר כסדר, מען וועט גיין איינציגווייז צופוס. אין איילעניש האבן זיך געפאקעוועט די וואגאנעס, מען האט זיך אהין געקוליעט, געקוליעט, געפעק איבער מענטשן, מענטשן איבער געפעק, געהאט נאסע פארשוויצטע פאטלעס, קורצע אטעמס, ביידע גרויסע גלעקער, קיין רגע נישט געשוויגן, מען האָט געקלונגען אומישנע, כּדי צו פֿאַרגרעסערן דעם מוראדיקן געפּילדער און פֿאַרטומלען אַלע קולות פֿון אַרויס און אַרײַן און פֿון זײַ געזונט. בלײַב געזונט, פֿראָסיאַ! האַ, פֿראָסיאַ! באָטשקע, דער סאַמע עלטסטער, איז צום לעצטן מאָל דאָרט געשטאַנען אַנטקעגן פֿראָסיען, געווען אויסגעפּוצט אין אַלערליי געווערן און קיין צײַט ניט געהאַט זיך אײַנצוקוקן אין אירע פֿאַרטרערטע אויגן, אַזוי גיך איז מיט זײ דער לאַנגער פֿראָנט-צוג פֿאַרשװוּנדן. די לאָקאָמאָטיװן, צװײ, אײנער פֿון פֿאָרנט, דער אַנדערער פֿון הינטן, האָבן שטאַרק גערױכערט. די ערשטע סטאַנציעס אַ װיאָרסט נײַנציק אָפּגעלאָפֿן אָן אָטעם, זיך ניט אָפּגעשטעלט, נאָר פֿאַרנאַכט אױף אײנעם אַ גרױסן װאָקזאַל אַװעקגעאײַלט, כּלומרשט טרינקען, אָנלאָדן זיך מיט קױלן און זיך מער נישט אומגעקערט, פארשוואונדן ווי נישט געווען. האט מען אזוי אפגעווארט א גאנצע קילע נאכט, געבראכן ברעטער צוליב די צעלייגטע פייערס לעבן די וואגאנעס, זיך געווארעמט ווי די מאלפעס און אלץ גערעדט וועגן די צוויי פארשוואונדענע לאקאמאטיוון. אט-א רוחות, שווארצע אזעלכע פארקוילטע און שווייגנדיקע ווי שטומע, רעדט צו דעם, ס'ענטפערט נישט, פארקעט, פארקעט, הייצט און דרייט, און אלץ אן לשון. ווי זע דיך נישט אָט די רוחות איז אָט פאַרוואָס דאָס האָט געשוויגן אַך, ווען מע פּאַקט זיי ביידן איצט און אין זוויל האָט מען מיט אַ מאָל פאַרגעסן גלייך מען איז שוין דאָרט מער ווי אַ יאָר נישט געווען. גאַנץ פרי איז מען אַוועק מיט די אָנגעלאָדענע ביקסן אויפן וואָקזאַל פאָדערן נייע לאָקאָמאָטיוון, אַװעק איז מען אַהין מיט אַ זאָרגעסדיקן זיכער. דאָ אומגעריכט געטראָפֿן דעם גרױסן װאָקזאַל פֿאַרװאַ... פֿאַרװאַלגערט מיט ברואים, פֿאַרכראַקעט און ברודיק טונקל, װי אַ קאַזאַרמע. קײַענדיק און שנאָרכנדיקע פּענעמער אױף די דילן האָבן זיך געטוליעט װי ברודיק קראַנקע אין אַ שפּיטאָל. געקױטיקט און געשנאָרכעט מיט גרױסער גלײַכגילטיקײט צו אַלץ, װאָס אױף דער װעלט קומט פֿאָר. און אין זייטיגן ברודיקן צימער האָבן די עלטסטע וואָקזאַל-לייט אויך אַזוי גלייכגילטיק געקוקט אויף זיי, די אַריינגעקומענע, וואָס שטעלן אויף זיי אָן די ביקסן, געפּינטלט מיט די אויגן, קנאַפּ געהערט וואָס מען רעדט צו זיי, און פון גרייסן אַלץ איינס נישט אָפּגעענטפערט מיט קיין וואָרט, גלייך זיי זענען שוין טויזנט מאָל געשאָסן געוואָרן, און דאָס איבעריקע מאָל געשאָסן ווערן וועט אין זיי גאָרנישט אומבייטן, סיי ווי סיי לעבן זיי שוין נאָכן טויט. דעמאָלט האָבן פֿאַרשידענע סאָלדאַטן זיך גענומען אָנהענגען אָן פֿאַרשידענע צוגן, וואָס רוקן זיך אַדורך פֿאַרבײַ דעם גרויסן וואָקזאַל. מען האָט זיך נאָר דערפֿרעגט, און קיין נאַטשאַלסטוואָ איז שוין ניטאָ, האַ? אין ערגעץ ניטאָ! דער פּאָלק האָט אָנגעהויבן אויסרינען, צעקריכן און נישט ווערן. באָטשקע און זיק האָבן גענומען אַרומשנורן צווישן די פֿילע עשאַלאָנען, וואָס שטייען דורכאויס אויף די רעזערוו-ליניען, אַרײַנגערוקט אומעטום די נאָז און אומעטום נאָכגעפֿרעגט, וווּהין פֿאָרט מען, האַ, חברים? אַהיים? און ווי לאַנג שטייט מען דאָ? פינף טעג, מיר א וואך שוין, און מיר צוויי, און נאטשאלסטווא הא, נישטא אין ערגעץ, אין ערגעץ נישטא, לעבן איינעם גאר אן עקסטן עשעלאן, א שרעקליך לאנגן און א זייטיגן ווי א פארגעסענער האט זיך געדרייט א לאקאמאטיוו א גרייסער, א גרינליכער, כמעט א נייער. גלייך ער לערנט זיך נאך צום ערשטן מאל גיין, נאר אז ער וועט זיך איינשפאנען וועט ער אוועק קיין אויג וועט אים נישט כאפן. אוואוהין פארט מען? האט דארטן באטשקע און זיק א פרעג געטאן קיינער האט נישט גענטפערט. מען פארט נישט האט זיך ארויסגעכאפט איינער נאך א גאר א יונגער וואס לאטעט דעם שינעל. נאר די איבעריגע האבן דארט אין וואגאן א קוק געטאן אויף אים בייז גלייך ווי זיי ווילן זעהן צי ער וועט נאכאמאל פלאפלען צי ניין. אט די פארן ערגעץ הא? באטשקא? קלאָר! און ביידע האָבן באַנייס גענומען זיך דאָ אַרומדרייען, זיך שאַרן אַרום דעם עשעלאָן. פאַרנאַכטלעך האָבן זיי דאָרט אין נעקסטן וואַגאָן באַמערקט איינעם אַ שוואַרצלעכן אין אַ סטודענטישן מאַנטל. ער זיצט אויפן מיסטיקן דיל צווישן אַ סך שלאָפנדיקע. דער דאַשיק פון דעם סטודענטישן היטל איז אים געווען פאַררוקט צו איינעם פון זיינע נישט געווענלעך גרויסע צעקנייטשטע אויערן, און אַליין האָט ער אויף גיך געגעסן, געזופּט מיט אַ הילצערנעם לעפֿל פֿון גרױסן שװאַרצן טאָפּ װאָס שטײט בײַ אים צװישן די פֿיס. זײַנע געשװינדע אױגן האָבן געפּלױדערט מיט די בליקן אַפֿילו דאַן, װען זײַן מױל האָט אין אײַלעניש געקײַט. װאָס דרײט מען זיך דאָרט אַרום? האָט ער סוף-כּל-סוף בײַ באָטשקען און זיקן געפֿרעגט. מע װיל אױך פֿאָרן, האָבן נישט זיכער זיך אָפּגערופֿן יענע. װוּהין? װוּהין איר פֿאָרט? װוּהין מיר? דער שװאַרצלעכער אין סטודענטישן מאַנטל האָט מיט אַ מאָל אױפֿגעהערט קײַען. ער איז אַראָפּגעשפּרונגען פֿון װאַגאָן, זײ אַ קוק געגעבן שאַרף אין די אױגן. קיִעװ ברענט! האָט ער געזאָגט. װאָס הײסט? אַזױ? פֿון אַלע דרײַ זײַטן ברענט ער. שױן לאַנג? דעם פֿינפֿטן טאָג. ס'דען אַ. מען וויל דארטן ארויפזעצן דעם אלטן צאר, איז וואס דארף מען טון? הע, צו הילף גייען אונזעריגע, די גרויסע. און מיר זענען דאך אויך גרויסע. איז וואזשע שטייט איר? נו, וואס זאלן מיר טון? איז אריין מיט א הערץ צו מיר אין וואגאן, אויף גיך, אויף גיך, אט גייט צו דער לאקאמאטיוו. איז אָט, אין דער פֿינצטער האָבן זײ זיך דאָרט אין װאַגאָן אָנגעטראָפֿן מיט אַנדרוקן, דעם דרײער און צעטראָגענעם פּלױדערזאַק, װאָס האָט אַ ברודיק, אַ שטעכיק פּנים, מיט אָן אַ שיעור כיטרע טיפֿע קנײטשעלעך אױף די באַקן, און מען קאָן נישט װיסן, צי איז ער יונג, צי איז ער אַלט. בײַנאַכט, װען דער צוג האָט שױן שטאַרק געטרײסלט און אַלע אַרום זענען געשלאָפֿן, האָט ער זײ געװוּנקען אױפֿן שװאַרצלעכן אין סטודענטישן מאַנטל, און זיי בסוד דערציילט אז דאס איז פעטרון, אן אגיטאטאר. ער פירט אלעמען אויף קיעוו. ער האט שוין א סך עשעלאנען אוועקגעשיקט, און איצט פארט ער אליין מיטן לעצטן. אים גלויבט מען. ער זאגט דעם ריינעם אמת. פון דעמאלט אן האט באטשקא מער פראסיע ניט געזען. פעטרון האט אים ניט אויפגעהערט צו שווערן, אז אט ווי ער זעט אים, פעטרונען, לעבן. פון דיר באטשקא קען ארויס א מזיק, הערסט וואס מען רעדט צו דיר? א מזיק! קענסט לייענען און שרייבן? איך קען. איז אט, מער דארף מען נישט. נאר באטשקא האט געוואלט אז פון אונטן זאל שטיין פראסיא און זאל הערן. זי האט צוגעזאגט ווארטן און בענקען, אויב ער וועט אזוי גיך זיך נישט אומקערן וועט זי גיין צו אים וואו ער זאל נישט זיין. זי וועט אים אויפזוכן געפינען. ער האט געוואלט צוריק צו איר און איז געגאנגען מיט פּעטרונען אויף קיעוו און איז נאכדעם מיט פּעטרונען פון קיעוו אנטלאפן. אים האט די גאנצע צייט געצויגן צו איר אויף דרום און אליין איז ער אינאיינעם מיט זיקן געגאנגען אלס ווייטער און ווייטער אויף צפון, זיך אויסבאהאלטן דא אין שטילן זומפיגן געדיכטעניש פון ווייטע אומבאקאנטע וועלדער. נאר פראסיא? אה, פֿראָסיא, צי האָט זי נאָך אַלץ געזױגן דעם פֿרעמדן ייִדישן ממזר? צי האָט זיך שױן ניט אומגעקערט אַהיר אַהין צוריק איר פּריצל? צי אפֿשר האָט זי אים שױן געזוכט אין קיִעװ און איצט שפּאַנט זי װײַטער אױף צפֿון, אָט די פֿראָסיא? מעגלעך, אַז זי גײט איצט און גײט, זי איז שױן נאָענט. באָטשקאָ איז אַלע פֿאַרנאַכט אויפֿן וואָלפֿישן אופֿן געזעסן בײַם פֿײַער, אָנגעבויגן איבער איר קליינעם פֿאָטאָגראַפֿישן בילדל, געדרימלט מיט אַלע געהירן. נאָר וואָס לענגער זײַן נידעריק בליק האָט זיך אײַנגעזויגן אין שיקסלס אייגעלעך, אינעם נעזל און אין די ציינלעך, אַלץ שטאַרקער האָט בײַ אים געזויגן אונטער דער ברוסט, און דער שאַרפֿער אָנגעשטרענגטער געהער האָט זיך געצויגן צו יעדן מינדסטן שאָרך

עס איז דעמאָלט ווידער געווען אַ שטילער זומערדיקער פֿאַרנאַכט. אַ לעצטער שוין, גאָר אַ לעצטער, ווי בײַ אַן אַלטן טאַטן אַ געראָטענער מזיניק. אָנגעלייגט ווי פֿאַר זיך אַליין, האָט זיך דאַן אין גאָרן וואַלד מאָדנע שטיל געוויקלט אַ געשאַנק. אַ פֿאַרשפּעטיקטער וואַרעמלעכער שווײַגן האָט זיך געדעמפֿט, ווי מיט אומזיכטבאַרן שמעקנדיקן רויך און װידער האָט דאַן הױך איבער פּאַטלאַטע בײמערקעפּ נאָך העל געברענט דער טאָג, און פֿון אונטן אױף זומפּיק-קילן באָדן האָט שױן פֿעסט געצױגן מיט קילן קעלער. באָטשקאָ און זיק זענען אַלע געזעסן בײַם פֿײַער, װי אָן אָטעם, געהאַט אױסגעצױגענע פּענעמער און געהאָרכט, געהאָרכט, װי שװערע טריט ברעכן אַ צװײַג ערגעץ-אָט דאָ אין דער אַרומיקער שטילקײט,

דאָס פּריצל האָט פֿאַרמאַכט אײן אײגל און מיטן צװײטן האָט עס געגעבן אַ װוּנק. געהײסן האָט עס, שאַ, ס'איז איך! פֿון װאַנען איז, האַ? אַנדרוק? פֿון װײַט, אַזש פֿון אונטער כאַרקאָװ. און װער האָט געשיקט? פּעטרון. ער אַלײן מיך אױסגעפּוצט, אָט װי איר זעט, געהײסן אײַך אױפֿזוכן, נישט קומען אַלײן, און געלט געגעבן אױפֿן װעג, מיך אױסגעפּוצט, האַ? אַנדרוק האָט געקװאָלן מיט די צײן. דער נײַער שװאַרצער אָנצוג איז אױף אים געזעסן לעפּיש און שטאַרק גראָם. דער רױטער שניפּס איז אים געװען פֿאַררוקט אָן אַ זײַט, און אױפֿן האַלדז האָט ער געטראָגן עפּעס אַ מאָדנעם פּאַפּירענעם קראַגן, אַ שטאַרק װײַסן, אַזױ אַז לעבן אים האָט זײַן גראָבער צעהאַקטער האַלדז מיט געקנײטשטן פּנים אױסגעזען שטאַרק ברױן, װי מיט סמאָלע אָפּגעשמירט.

גיין וועט ער איז געוויס מיט אַנדרוקן און מיט זיקן אויף צפֿון צו פּעטרונען. נאָר אָט אַ שטייגער, ווען ער פּוצט זיך אויס אין אַזעלכע בגדים ווי אַנדרוק און שטעלט זיך אין זיי אַרײַן קיין זוויל צו פֿראָסיען. אַנו, האָט ער געזאָגט, אַנדרוק, אַ שטייגער, למשל, אויף אַ מינוטקעלע וואַרף נאָר אַראָפּ פֿון זיך! און ער האָט דאָ אויפֿן אָרט גענומען אויף זיך אָנמעסטן אַנדרוקס בגדים. אַנדרוק האָט געװאָלט באַלד די קלײדער צוריקבאַקומען און האָט געחנפֿעט. פֿון דיר, באָטשקאָ, זאָגט פּעטרון, קאָן אַרױס אַ מזיק! הערסט, װאָס פּעטרון זאָגט װעגן דיר? אַ מזיק, זאָגט ער. איך דאַרף אים דאָ האָבן, זאָגט ער, איך דאַרף אים דאָ האָבן! דערנאָך האָט מען זיך אײַנגעפּאַקט און זיך תּחילת-אָװנט אַװעקגעלאָזט. באָטשקאָ האָט געשפּאַנט אױף פֿריִער. ער האָט געבענקט קיין דרום, געגאַנגען איז ער אויף צפון. סוף זייט איינס, המשך אויף זייט צוויי. זייט צוויי, קאַסעט איינס, המשך. דריי. שטורעם אויסבאהאלטענער און פליסיגער. תשרי'דיג איז געווען פון אויבן העכער דעם גאס רעגן, און פון אונטן האט א גרויסע הילצענע באן סטאנציע געשטעקט אין טונקלקייט ווי געדראלן איר נאמען איז געווען אפגעמעקט, אפגעריבן. א באן סטאנציע האט ווי אויף אייביג איר נאמען פארלוירן, פארלוירן. עס גיסט א רעגן. באלעגערט וואנעוועלי האלט דארט שעהנווייז א לאנגער שלעפצוג איין רגע פאר אפגיין. ער מיט די אומזיסטע הענט און פיס וואס באהענגען אלע זיינע דעכער און זיינע טרעפ, און מיטן אלטען לאקאמאטיוו וואס שווענקט זיך מיד פון פארנט, שמעקט מיט קרענקליך הייסן אטעם פון איבערגעברענטן בוימל און רייכערט אומגלויביג. שלעפן ווייטער, הא? כ'וועל דאָס שלעפּן? אַ מבֿוסמדיקע בריה שאָקלט זיך אום דאָרט, װי אַ קליפּה, פֿאַר בײדע רעדער. אַ שמײכלדיקע בריה, טראָגט אַ קנעפּל פֿון אַן אינזשעניער בײַם היטל, האָט אַ רױטע נאָז און טײַטלט אַלץ אױפֿן לאָקמאָטיװ מיטן שטעקן. פֿאַרמאַטערט ביסטו, האַ? גוטער ברודער, אַ שװערע עלטער, זאָג דעם אמת, ניט באַדאַרפֿט גאָר אָנהײבן, מיר האָבן פֿײַנט מאַשינען.

אלץ בענדלעך רוסישע, הע. נאר קיינער הערט אים נישט. פויערישע קלומקעס שטינקען דורכאויס פון אונטער געזעסענער און פון אונטער בענק, פויערים ווערטלען זיך פון איבער ווענטלעך, פון איבער פעק, און אלץ וועגן דעם דייטש וואס האט שוין אויך עפעס אומרואיגס ביי זיך אינדערהיים. וועגן די פריצים וואס צולויפן זיך שוין ווידער אין גרויס שרעק. זיי לאזן איבער האק און פאק. הפקר'דיגע הויפן. עמעצער רויכערט, רויכערט און שפייט אויס. איצטיגס מאל אן עק, אויס! כאפסט א פריץ, שפאלט אים דא אויפן ארט. ווי די בוטוויניקער, זייער גראף אז נישט קומט ער נאכדעם ווידער. צי מיט וועמען, צי מיטן דייטש. אט אט א גיפטיגס איז עס, אט דאס פאלק. און אידן אויך, אידן זענען מיט זיי. ניין, ווארט, איך קען א אידן. שאַ, דאָרט שטיל, לאָז אויסרעדן א וואָרט. עס שמייכלט קלוג אַן אַלטער גוי, אַ קרעפטיקער, אָן אַ היטל, מיט אַ צעלעמל אויף דער העלער סוויטקע און מיט נידעריקע, קוים גרויע האָר. ער האַלט אַרויסגערוקט זיין שמייכלדיקן קאָפּ פון צווישן אַ שפּאַלט איבער אַ באַנק און קרימט נאָך דעם דייטשישן אומפאַרשטענדיקן לשון, גער-גער-גער-גער-גער! די דײַטשן, קלאָגט ער זיך, האָבן אין זײַן דאָרף געשמיסן פֿאַר געהילצער, װאָס מען האָט געבראַכט פֿון פּריצישן װאַלד, און פֿאַר אומזיסטיקע זעקלעך מעל פֿון ייִדישן מיל. געגעבן האָט מען דאָרט יעדן צו נײַנציק און זיך שטאַרק געבײזערט אױפֿן פֿרעמדן לשון, גער-גער-גער-גער! מאכט נאך דער אלטער גוי, און דערביי האלט ער זיך די גאנצע צייט קלוגערהייט מיט ביידע הענט פאר יענעם ארט וואו מען האט דעם גאנצן דארף אריינגעציילט דען איינציג באבעס זאגט ער, אויך נישט געשאנעוועט, אאאא נאך א מין? און נאך דריי יונגע באבעס האבן זיך נישט געוואלט לייגן, אנטלאפן אהין קיין ארשע צו די גרויסע.

אָט אַ די אָ! און אַלע זײַטלען זיך מיט די אױגן אױף אַ פּאָרל מיט אוקראַיִנישע הערבן בײַ די היטלען, װאָס זיצן אין טונקעלן עק װאַגאָן און שװײַגן. ס'איז באָטשקאָ און זיק. ס'איז באָטשקאָס אױפֿטו געװען, אָט דאָס, װאָס זײ האָבן אױפֿן װעג אָנגעטאָן היטלען מיט אוקראַיִנישע הערבן. נאָר לאַנג קוקן קוקט מען נישט אויף זיי, ווייל אַ ייִדיש ייִנגל הייבט דאָרטן אָן צו רעדן, סדאַכט זיך, ער האָט געהאַט אַ טעות, ער וויל דאָ אין מיטן וואַגאָן אַרויפקריכן אויף אַ באַנק און האַלטן אַ רעדע. נאָר יענער, וואָס מיטן אינזשעניערישן קנעפּל בײַן היטל, טוט אים דער ערשטער פֿון אַקעגן אַ שטוך מיטן שטעקן, דו! ס'נישט דײַן עסק! ביסט אַ זשיד! און נאָך. האסט נישט געטראפן וועמען חנפ'ענען. און פון אלע זייטן הייבט מען אים אן שטעסן, מען גיט אים קלעפ. עס פאלט ביי אים אראפ דאס היטל, ער וויינט מיט א פארקרומט בעטלעריש פנים און קוקט זיך ארום אין אלע זייטן. ארום דער נאז נעצט זיך אים עפעס רויטס, נאר זיין קול הערט מען נישט. און ס'איז עפעס מאדנע, מאדנע וויאזוי די קלעפ וואס האבן דא אט אט געזאלט כאפן זיי,

אין א רציחה'דיג בייזער פארב, נאר וואוהין איז אנדרוק פארשוואונדן? צי איז ער נישט דארט אין ווינקל וואו מען גיט דעם אידישן בחור'ל קלעפ? אז מען טוט אים א זוך געפינט מען אים אינמיטן וואגאן לעבן יענעם אלטן גוי וואס האט פריער אביסל דערציילט ווי אזוי די דייטשן האבן געגעבן שמיץ און ווי אזוי די פריצים לויפן ער ליגנערט דארט מיט אלע קנייטשן אויפן פנים און האלט זיך אין איין דערפרעגן פוסטעווען הייסט עס אלע די פריצישע הויפן? וועלן עס די פריצים שוין מער נישט קומען? זיק שלעפט אים פון דארט און נעמט אים אויפן צימבל. וואס דארפסט די פריצישע הויפן, הא? אנדרוק. אנדרוק זעט אויס צוטומלט, ליגנערט מיט אלע קנייטשן אויפן פנים און קוקט זיך ארום אין אלע זייטן. מארגן! שעפטשעט ער. קומען מיר דאך מארגן! ס'איז דען? אה? אנדרוק קוקט זיך ווידער ארום, אין א פריצישן הויף איז דאך ער דארט. פעטרון? אה? ששש, ער אליין. נאר אז אנדרוק שווערט זיך, דאכט זיך ער פלוידערט מיט אלע גלידער און חושים. באטשקא'ס אויגן לאקערן און היטן יעדן מינדסטן ריר פון א קנייטשעלע אויף זיין ליגנעריש-פארשווערצט פנים. ער איז פעהיג אויף אלץ אט דער אנדרוק דארטן אין געוואונטשענעם אונטער-כארקאוו, ניט נאך ערגעץ פריער אויפן וועג האט ער שוין געקענט האבן פארקויפט זייערע ביידנס, באטשקא'ס און זיקס נשמות און ביליג אלץ ווי אנדרוק קען א גילדן א נשמה איז נו געדענק נו נו נו זאג דער אמת הא אנדרוק דעם ריינעם אמת. פּעטרון װאַרט אױף אונדז. ער װאַרט, ער װאַרט. אין געװוּנטשענעם אונטער-כאַרקאָװ איז אין מיטן פֿעלד אונטער אַ שטאָט געשטאַנען נישט מער װי אַ פּוסט געשלאָסענער פּריצישער הױף און אַן אַלטמאָדישע פּריצישע שטאַל, אַ געמױערטע און אַ לאַנגע, האָט דאָרט נישט אױפֿגעהערט צו פֿרײען זיך מיט אירע פֿיל לופֿט-פֿענצטערלעך אין דער הײך, כאָטש קיין פּריצישע אויסגעשטאַנענע פֿערד האָבן שוין מער אין איר מיט די פֿיס נישט געטופּעט. טויטע שוואַרצע ראָבן האָבן פֿון איר פֿאַרשטויבטע באַנטעס אַראָפּגעהאַנגען, ווי אין טרויעריקן פּוסט-און-פּאַס, און מער קיינעם פֿון קיין שדים ניט געהיט. די שטאַל איז געווען פּוסט. אין קליינעם טיפן ערד-שטיבל לעבן איר, אויף אַ הויכן שטרויענעם געלעגער, וואָס איז באַהאַנגען מיט פֿיל פֿערדישע דעקטיכער און שמעקט מיט האַרבן ריח פֿון אויסגעשטאַנענע פֿערד און פֿון פֿליי, האָט אַנדרוק זיך געוואַלגערט דעם גאַנצן ערשטן טאָג נאָכן קומען. געלעגן מיט דער דודע אין די הענט אויפֿן רוקן און אָן אויפֿהער מיט לאַנגן, לאַנגן אָטעם געפרעפלט זיין איינציגן ניגון וואס האט פאר דער מלחמה זיך געצויגן די גאנצע זעכצן יאר זינט ער אנדרוק איז דא ביים פריץ א פורמאן געווען. קיינער וואלט דעם דאזיגן ניגונ'ס דריידלעך און ציקעלעך נאכגעזונגען נישט געקאנט. דאס איז געווען דער ניגון פון אנדרוק'ס פלאסקעדריגעדיגע טענות צו דער וועלט, פֿאַרקריפּלטע טענות און געשטופּלטע, פֿול און פֿול מיט שטופּלען. און װוּ זענען די פֿערד? האָט באָטשקאָ געפֿרעגט. ער איז געװען אַ ליבהאָבער פֿון פֿערד. זײער איבערגעלאָזטער ריח האָט אים דאָ מער װי אַלע געקיצלט אין דער נאָז. ביי די פויערן פון כוטאר האט געזאגט אנדרוק הע גריגאר אקערט דארטן מיטן ראבן אגער. און וואו איז דער פריץ? אין שטאט איז ער, אדא נישט ווייט ביי די יידלעך, מעלקט אליין די בהמות הע פון צווישן די פאר ציין וואס פעלן אנדרוקס פון פארנט האט זיך באוויזן דער רויטער שפיץ פון זיין שפעטנדיגער צונג, ער האט ווידער גענומען די דודע אין מויל אריין,

און זאָל דאָך עמעצן אײביק פֿאַרדריסן. הלמאַי ס'איז דאָ אַמאָל אַ װעלדל געװען? די יונגע שטאַמען זענען געװען אָפּגעהאַקטע אַן אַרשין און צװײ העכער דער ערד. זײער געלע אָפּשניטן האָבן פֿאַרנאַכט, אַנטקעגן דער פֿאַר פֿאַרגײענדיקער זון, זיך געפֿלעקט קרענקלעך אָנגעװעטוגט, װי נישט פֿאַרצױגענע געלבלעכע װוּנדן, און געהאַט תּבֿיעות צו דער װעלט. אַנדרוק האָט דאָרט געזוכט שפּענער אויף צו הייצן, געקוקט, געקוקט, ווי אַ פֿרעמדע צויג שפּילט דאָרט מיט אַ פֿרעמדן הונט, און פּלוצעם גענומען און האָט די הינט פֿאַרטריבן פּונקט אין יענער רגע, ווען זיי הייבן אָן הנאה האָבן איינער פֿון אַנדערן. דערנאָך זיינען אַלע דרײַ, אַנדרוק, באָטשקאָ און זיק, געשטאַנען דאָרט אין עק אויסגעהאַקטן וועלדל ביים פּלויט און געקוקט צום נאָענטסטן גרינעם פֿעלד, וואָס נידעריקט זיך אַ פּאָר וויאָרסט צו אַ טאָל. נאָך ווײַטער ענדיקט זיך עס מיט אַ ריי פֿאַרענדיקטע קאַזאַרמעס אויף אַ באַרג און מיט אַ קליינער ענג פֿאַרבויטער שטאָט, וואָס באַווײַזט פֿון דאָרט איר בלינדן אונטן. רויטע און גרינע דעכער בלאַסקען דאָרט אין בלויער לויטערקייט אַנטקעגן זון, און נאָך העכער זילבערט איצט איר גאָלד,

אַכצן וויארסט צו אונזערע צו די גרויסע איז ער אוועק. דעם אמת זאגסטו, הא? און מען האט זיך אלץ געזייטלט אויף אים מיט די אויגן, זיך לאנג געטשעפעט און ארויסגעטראגן א באשלוס. זיק איז דעמאלט אין אוונט צו אנדרוקן נישט אויף קאטאוועס צוגעטראטן. באווייז א סימן! זאגט מען דו הערסט וואס מען רעדט צו דיר? מיט רוסישער שפראך זאגט מען דיר. אין שטאָק-פֿינצטער האָט אַנדרוק פֿון אונטער זײַן געלעגער אַרויסגעשלעפּט אַ שטיקל ליכט מיט אַ גאַנצן בונד שליסל און איז מיט באָטשקען און מיט זיקן אַוועק צום גרויסן פּריצישן הויף, אויפֿגעפּראַלט אַ קליינע זײַטיקע טיר פֿון אַ באַלקאָן, אָנגעצונדן ליכט און זיי גענומען פֿירן איבער אַ גאַנצע ריי פּוסטע שימלדיקע חדרים, מיט דאָ און דאָרטן אויסגעזעצטע שויבן אונטער די צוגעמאַכטע דרויסן-לאָדן. אונטער דער שווערקייט פון דריי פאָר פיס האָבן ביי יעדן טריט געקלונגען די הוילע פוסטקייטן קעגן איבער פוילע דילן. איבער די אָפּגעריסענע טאַפּעטן-ווענט, וואָס זיינען ערטערווייז באַגאָסן מיט טינט און באַשפּריצט ווי מיט בלוט פון פאַרגוואַלדיקטע נקבות, האָבן זיך גערוקט דריי לאַנגע שאָטנס און עפּעס ווי גענישטערט, געזוכט. וואוהין פירסטו, האַ? אַנדרוק. אָט אַהין, אַהין. און ווידער האבן א גאנצע ריי אפגעריסענע צימערן פארשמעקט מיט וויסטקייט מיט תפיסהדיגן פארברעכן. גענוג שוין, אה, אנדרוק! אט אהער, אהער! ער האט זיי צוגעפירט צו א קליינער טיר מיט הענגעדיגע שלעסער און זיי גענומען אפשליסן. ער איז אריין דער ערשטער מיטן אנגעצונדענעם ליכט אין האנט, און נאך אים זענען געגאנגען באטשקא און זיק. וואס איז דא, הא? גאזעטן, אסאך אנגעוואלגערטע בינטלעך גאזעטן האבן אנגעפילט די נידעריגע האלב פון לאנגן צימער און געלאזט צווישן זיך נישט מער ווי איינעם א שמאלן דורכגאנג אינמיטן. דאס זענען געווען דורכאויס אויפרופן פראקלאמאציעס. זיק האט עם-הארציש גענומען אין די הענט אריין איינע פון זיי און האט אריינגעקוקט ווי מיט קורצזיכטיגע אויגן, באקוק, באטשקא! ס'איז פון אונזערע? יא, פון די גרויסע. דערנאך האבן ביידע ביי דער שיין פון ליכט נאכגעקלעטערט אנדרוקן איבער גאנצע הויפנס פעק און דערזעהן א שאפקעלע מיט אסאך אסאך קליינע בלייענע שטיקעלעך אין די שיפלאדן און מיט עפעס א שווארץ א טשאווונענס באדעקט מיט א רעדנע באטשקא האט מביניש אונטער דער רעדנע ארונטערגעקוקט און האט א גלעט געטאן אויף רעכטס און אויף לינקס די וואנצעס אַ קלײנע טיפּאָגראַפֿיע, האָט ער געזאָגט, אַזעלכע װי אױפֿן פֿראָנט. כע. אַנדרוק האָט אָנגעקװאָלן. ער האָט געהאַלטן דאָס ליכט העכער זײַן קאָפּ, געהאַט אַן אָפֿן מױל פֿול מיט װוּנדער, װאָס באָטשקאָ און זיק זעען נישט דעם סאַמע עיקר. אָט-אָ! האָט ער געװוּנקען מיט די אױגן. אַ-אַ!

וואס האסטו געטון? געדרייט די ראד. און וואו איז ער איצט, פעטרון? אוועק צו די גרויסע, און אפשר דא ארום אלץ אין די דערפער. וואס איז דען, הא? ער מאכט פאלקן. באטשקאן האט עטליכע מעת-לעת נאכאנאנד ניט אויפגעהערט זיך צו חלומ'ען דער ריח פון הייסער וועשעריי און פון כלאר, פראסיעס ריח, און די נעכט איז ער געשלאפן גרינג,

וועט ער, באטשקא, זיין דער סאמע עלטסטער, דער קאמאנדיר. ער האט שוין געפרואווט אויסשטעלן א פאלק ווי עס באדארף צו זיין, נעמען א הייסן שנאפס און לאזן דעם פאלק אין א דראטיגן געשלעג. ער איז אין יענער נאכט געווען שיכור, און דעם פאלק האט ער געהאלטן אין איין פירן אלץ אהין אויף דרום,

נאָך טעג, נאָך זענען אַװעקגעגאַנגען, און פּעטרון נישט ער האָט זיך אומגעקערט, נישט ער האָט װעגן זיך הערן געלאָזט, נישט ער האָט זיך ערגעץ װוּ דאָרט אין געגנט באַװיזן. באָטשקאָן האָט אָנגעהױבן ציִען אין דער געגנט אַרײַן, פּעטרונען זוכן. האָט ער גערופֿן מיט זיך זיקן און האָט אָנגעהױבן אָפּגײן אױף אַ טאָג און צװײ פֿון דער הײם, אָפּגײן, זיך אומקערן, איבערנעכטיקן אַ נאַכט און זיך װידער אינאײנעם מיט זיקן אַװעקלאָזן. אנדרוק האט נישט אויפגעהערט צו ווארענען. גייט נישט, זאג איך, אין די קאזארמעס דא אנטקעגן שטייען גאנצע דריי ראטעס אמת'ע דייטשן. נאר בוטשקא און זיג האבן אים דערויף געענטפערט, זיץ אינדערהיים, היט! און אליין האט מען ווידער אמאל איינגעשטעלט דאס ביסל ווייטערדיגע יארן און אוועקגעשפאנט אזוי טשעקאווע איז דעמאלט די געגנט געווען און אזא שטארקער כח האט צו איר געצויגן. און מ'איז מיט דעם ערשטן היפּשן שטח אָפּגעגאַנגען, האָט מען מיט אַ מאָל נײַע צעשראָקענע אױגן באַקומען און פֿאַרװוּנדערט גענומען אַרום זיך קוקן. בוטשקאָ איז אָפֿט מאָל שטײן געבליבן און געגלעט אױף רעכטס און אױף לינקס די װאָנצעס. זיג אױך. װאָס זעסטו, האַ, בוטשקאָ? גאָרנישט, געבאַלעבאַטעװעט דאָ אַפּנים שטאַרק. װער? די דײַטשן, האַ? און מען איז געגאנגען ווייטער, זיך אלץ גערוקט אהין וואו חרוב'דיגע היימען האבן געלויערט ווי בלינדע באהאלטענע סכנה, און מער ביי קיינעם נישט געפרעגט נישט אויף קיין יחוס און נישט אויף קיין פאס. ביי די שיידוועגן אויף די ווייטע סלופעס זענען געווען אפגעמעקט די שילדן, און אז מען האט גערוהט אונטער זיי, און אז מען האט פארן ווייטערדיגן גיין א קוק געטאן אויף זיי, האט זיך געדאכט זיי זאגן גיי וואוהין דו ווילסט און ווער דו ווילסט, דערפער האבן מער קיין נעמען נישט און מענטשן אויך, שפאן איבער דער לענג און ברייט פון לאנד. און מען האט געשפאנט אלץ ווייטער און ווייטער און געקוקט מיט דולע אויגן ווי צעמישטע האלב באוואוינטע האלב פוסטע געגנטן טונקלען בייז די אויסגעברענטע פענסטערלעכער

און אַלץ איז מותר, אין אָט דעם גרױסן אָנלשונדיקן לאַנד, כאָטש עפּעס גרײט זיך דאָך באַנײַס אין זײַנע מידע ברױזנדיקע קנעטשן. אַן עבֿירה גרײט זיך דאָרטן אַן אומגעהערטע, צי אַ מיצװה אַ נישט געװעזן גרױסע. זענען זײ אַזױ געגאַנגען, געגאַנגען, בוטשקאָ און זיג, געשפּאַנט מיט װעגן און מיט אומװעגן, ביז אײנמאָל אין אַ פֿאַרנאַכט, מען איז צוגעקומען צו א נייער אומבאקאנטער געגנט און באקומען פאר איר אזא פארכט גלייך זי האט טויזנטער אנגעשטעלטע אויערן און הערט זיך איין. אלע גרעזעלעך און בוימער הערן דא און הערן. זי האט געהאט אין איר נידעריגן עק אפאר היבשע טאליגע שטעטלעך באהעפטע צווישן זיך מיט א הויכער קייטנבריק איבער א טייך, זי האט זיך געשכנ'ט מיט אסאך קליינע צעווארפענע דערפלעך.

ס'האָבן נישט אָט די פּאָלקן װי אַ מאָל ביז אוממעגלעך הױך געצױגן צו ליבעמענטן זײער לאַנגן הפֿקרדיקן הוראַ אױף אַ הײכן גראָבן פֿאַרבײַ אַ שװאַרצן װאַלד אױף אַ בערגל, װאָס אױף אָט דעם גראָבן זענען בוטשקע און זיג געשטאַנען אין אָנהײב פֿון אָט דעם געגנט און זיך אײַנגעקוקט פֿון אַנטקעגן מיטן װעג, װאָס ציט זיך אַהער פֿון יענע װײַטע צװילינג-שטעטלעך, האָט אין אַ לאַנגזאַמדיקן

דייטשן זענען דאס אפנים געווען, יונג יאריג דייטשיש חיל. בוטשקע און זיג האבן גאר גענומען אויסמיידן די באגעגעניש מיט זיי, אפגענייגט אין וואלד אריין, זיך פאררוקט אונטער די ביימער, נאר אפגעגאנגען דארט אביסל אין דער טיף, און גלייך באמערקט אז אויך דא אין וואלד איז מען נישט אליין. א פרעמד מיטל יאריג מענטשל פלאנטערט זיך דארט צווישן די ביימער,

זיי האבן אנגעטראפן אויף א שמאלן וועג וואס גנב'עט זיך דורך צווישן די ביימער, נישטערט, נישטערט, פארלוירן ווערדיג אין דעם אומבאוואוסטן וואלדיגן טונקל. ס'האט א בלאז געטאן א ווינטל צווישן די ביימער, ס'האט גענומען טריפן א קלעפיג רעגנדל וואס כמאכט כמעט נישט נאס, האבן זיי פארן שמאלן וועג דארט באקומען פורכט און ניט געוואוסט וואוהין ער פירט, אין אן אויסבאהאלטן זינדיג ערטל, צי אפשר צו א צדיק א נסתר וואס וועט זיך אט אט ארויסרוקן און וועט מציל זיין די וועלט. מ'האט אומרואיג און שפעט זיך אומגעקערט צו אנדרוקן אהיים, געקומען פארמאטערט און מיד פון לאנגן גיין און אפגעשנארכעט דעם נותר נאכט, פארוויקלט אין אנדרוק'ס פערדישע דעקטיכער. נאר גאנץ פרי האט פון טיפן פאפן אויפגעריסן א נאנט קנאלן פון הארמאטן. פֿאַרשלאָפֿן איז מען פֿון אַנדרוקס ערד-שטיבל אַרױס און זיך געגעבן אַ יאָג אין דרױסן װי זוכנדיק אַ זיכער אָרט אױף זיך צו באַהאַלטן. נאָר דער אַרומיקער נאַקעטער דרױסן האָט דורכױס אױף זיך קײן זיכערן דאַך נישט געהאַט. אַ מאָדנע דרױסנדיקער דרױסן. מען האָט גענומען לױפֿן. נאָר אױך דאָ איז שױן איצט די געגנט געװאָרן פֿול מיט טױזנטער אױפֿגערעגטע װידער-קולות און מיט שיריים פֿון געזאַנגען. לעפישע אומפארשטענדליכע האבן זיי זיך געטראגן פון ארום און ארום אינאיינעם מיט א הארמאטנדיגן קנאל. וואס האט עס געקאנט באטייטן? א געגנט פגר? א שמחה? א נישט געוועזענע גרויסע? צי אפשר גאר א שאלנדיג איבערקרוינען פון א גאנץ לאנד? א צוריקקומען פון א צאר? אנטקעגן אפאר וויארסט איז מען אזוי אין דרייען אפגעלאפן פון דערהיים מיט די זייטיגע פעלדער, זיך אפגעשטעלט און זיך כלומר'שט בארואיגט. מ'האט זיך גענומען איינקוקן צוריק אהיים צו דער שטאט. געלע, רויטע און שווארצע פארבן האבן דארט געפלאטערט דורכאויס אויף הויכע טעלעגראף סלופעס, אויף די פיל גארנדיגע קאזארמעס און אויף קוימענס פון דעכער, פון פארשידענע זייטן האבן מידע ארמאטן שוין גאר געקנאלט אינערט ווי אויסגייענדיג, און פון צווישן איין קנאַל און צווייטן האָט זיך איצט שוין קלאָר געהערט אַ גרויס געזאַנג, אויסגעמישט מיט בלאָזן פון ווינט און מיט אַ פאַרשטאַרקט שפּילן פון אָרקעסטערס. זיק האָט געוואָלט טרעפן יום טובים אפשר, האַ? דאָרפישע יום טובים, נאָר אַנדרוק האָט געשאָקלט אויף ניין. מען קלינגט נישט, האט ער געזאגט, שווייגן אומעטום די קלויסטערס. סוף כל סוף האט מען זיך צעשיידט, אנדרוק איז געגאנגען געוואויר ווערן זיך דערוויסן, זיק צוריק צום ערדשטיבל, היטן און באטשקא איז געבליבן דא אין פעלד לעבן א יונג וועלדל, ער האט זיך שטענדיג געפילט זיכערער אז ער האט געהאט לעבן זיך נאנט א וועלדל. ער האט אפגעווארט דא זייער לאנג, אין גרויס אומגעדולד, נאָר אַנדרוק האָט ליב געהאַט זיך שלייען אַרום פרעמדע שׂימחות, זיך אומגעקערט אַהער ערשט פאַרנאַכטלעך מיט צופאַלן פון דער בין השמשות. איצטיקס מאָל האָט ער נישט געלינגערט מיט קיין איין קנייטשל אויף זיין פאַרשקוואַרעט פּנים, אָט דער אַנדרוק, געזאָגט דעם ריינעם אמת און אין קורצן אַלץ סך-הכּל אין צוויי ווערטער, נימעץ סקאַזיווסיאַ! דער דייטש איז געווען מטורף צו שטארק קלאר אפגעהוליעט א טאג דריי מיט סאוועטן מיט אלע גליקן און איז געבליבן אויסן ווי אויף אייביג שטארק דערשלאגן און געפלעפט נו אן עק האבן געזיפצט סוחרים אויס דייטש פאמעלעך ווי מיט חשבון וואס איז באוואוסט נאר אים דײַטש אַליין, האָט ער ביסלעכווײַז פֿון אומעטום אָפּגעצויגן זײַנע טיילן, זיך געגנבֿעט שטילערהייד אין טונקעלע תּשרי-נעכט און אַלץ געזוכט התבודדות אויף זײַן לאַנגן אָבֿלדיקן צוריק אַהיים. און זענען געקומען נעכט אַזעלכע, טויטע, שטומע. בײַ דער שײַן פֿון רויטע פֿלאַקערס, וואָס רויכערן הויך איבער קעפּ, האָבן קליינע שלעפֿערדיקע רײַטער-מחנות געשוויגן ווי טויטע, זיך גערוקט אין געשטאָרבענע רייען מיט אַ טויטן סדר. זיי האָבן געטראָגן עפּעס טויבלעכס אין זיך, עפּעס טרויעריגס און פאַרשמאַכטס, ווי זייער ווייטער אומרואיקער אַהיים. און פון אַרום און אַרום, פון שלאָפנדיקע דערפער, וואָס פלעקן זיך דורכאויס אין דער נאַכט, זענען צוליב זיי אויף גאַנצע שועהן זיך פאַרגאַנגען אָן אַ שיעור הינט, געקלאָגט, געקלאָגט מיט שאַרפן אויסגעצויגענעם פּיסק, און זײ אַרױסבאַלײט מיט שרעק פֿון לאַנגן יאָמערדיקן בילן. נאַכט בײַ נאַכט האָט באָטשקאָ זיך אײַנגעהערט אין אָט דעם שרעקענדיקן בילן און געװאַכט אין אַלע פֿינצטערקײטן ביז שאַרענדיקע פֿאַרטאָגן. געשטאַנען אײן אַלײן אין עק אױסגעהאַקטן װעלדל בײַם פּלױט און זיך אײַנגעקוקט רעכטס צו דער װיאָרסטנדיק װײַטער בלינדער פֿינצטער, װוּ דער ברײטער טראַקט לאָזט זיך אַראָפּ פֿאַרן װעלדל צו אַ טאָל און צו אַ בריקל. ער האָט געוואַרט, אַז די רויטע רויכערדיקע פֿלעקן זאָלן זיך פּאַמעלעך נעמען רוקן, רוקן. און תּמיד, ווען די פֿײַערדיקע פֿלעקן האָבן זיך דאָרט באַוויזן, האָט זײַן מוח נישט געטראַכט, גאָרנישט נישט געדענקט, און נאָר דאָס האַרץ איז בײַ אים אַלע מאָל געוואָרן ווי פֿאַרשטאָרבן און געגלוסט, געגלוסט צו אַ ביקס אַזאַ מין לאַנגער און שטאַרקער, וואָס זאָל פֿון דאַנען קאָנען צילן אין אָט די רױטע פֿלעקן און פּלעטן קעפּ שפּאַלטן, דאָרטן אַ שאַרבן נאָך אַ שאַרבן. טריק, טריק, טריק, האָט זיך זײַן אױער נישט אױפֿגעהערט צו מאָלן דאָס טרוקענע קנאַקן פֿון אָט די קױלן. ביז אײנמאָל אין אַ נאַכט האָט ער װירקלעך הערן אָנגעהױבן, װײַט, װײַט לעבן אָט די פֿלעקן טראַסקען קױלן, ס'טוט דאָרט אַ ציטער און בלײַבט הענגען אין דער נאַכט דער רױטער רױך אַרום די פֿלעקן און עס פֿאַרהיקעט זיך עפּעס דאָרט אויף לאנג, ס'הייבט אן שיסן א טויטער קוילנווארפער ביי די טויטע דייטשן. באטשקא האט דעמאלט אויפגעוועקט זיק'ן און אנדרוק'ן, און דערשראקענע פון שלאף זיי צוגעפירט צום פלויט הערן. באטשקא האט זיך אליין געריסן פאר א וואנצע, ס'האט אים אהין געצויגן ווי מיט קייטן. בייטאג זענען זיי אלע דריי אוועקגעגאנגען קוקן צו יענעם ארט, וואו לויט'ן חשבון האט ביינאכט בעדארפט פארקומען דאָס שיסן, נאָר אַרומגעקלעטערט, לאַנג געזוכט און אין ערגעץ קיין סימנים נישט געפֿונען. זיי האָבן אָנגעהויבן אַרומבלאָנדזשען אויף די שמאָלע וועגן, געבליבן אָפֿט דאָרטן נעכטיקן אין אַ היפּש וואַלד, וואָס ביים טראַקט אַרומגעקראָכן אויף די בייכער, זיך אויסבאַהאַלטן אין טיפֿע גראָבנס, ביז איינמאָל אין אַ שאַרענדיקן פֿאַרטאָג איז זיי מיט אַ מאָל געוואָרן קלאָר. ערגעץ וואו אין טיפֿע זאַמדן, וואָס אונטער קליינע וועלדלעך פאַרזעצן זיך צוליב אָט די דייטשע רייטער-מחנות גאַנצע דערפער און שלאָגן זיי, שלאָגן, רייסן שטיקער ווי פון אַ פּייגער, נעמען אָפּ די פערד, די קוילן-וואַרפער און די ביקסן. אונטער איינעם אַזאַ מין וועלדל איז שוין אויך זיי, באָטשקען, אַנדרוקן און זיקן, איינמאָל אויסגעקומען, נישט ווילנדיק מצרף זיין צו אַזאַ מין דאָרף און גלייך מיט אַלעמען כאַפּן אַ חלק אין רויב. מיטן גרויען טאָג טעגלעך איז דער געשלעג דאָרט געווען אַ גרינגער, ווי יעדער געשלעג מיט אַ פּייגער. בײַן ערשטן שאָס פֿון די געציילטע פֿאַרזעסענע ביקסן, האָבן די דײַטשן אַרויסגעשיקט אַ ווײַסע פֿאָן, זיך דערפֿרעגן, וואָס וויל מען? באָטשקע האָט דאָרט כּמעט מיט אַלעמען אָנגעפֿירט, ער האָט געענטפֿערט, אַלץ וויל מען! אַלצדינג, וואָס מע האָט! דערפֿאַר האָט מען אים דערנאָך פֿאַר זיך און פֿאַר זײַניקע געלאָזט אויסקלײַבן די בעסטע ביקסן, ער האָט לאַנג באַטראַכט יעדער ביקס באַזונדער, געגלעט אויף רעכטס און לינקס די וואָנצעס און אויסגעפּרוּווט מיט זײַן געניטן אויג די זיכערקייט פֿון ציל. ער האָט זיך געזעגנט מיט די פֿרעמדע דאָרפֿסלײַט בשלום. איצט זענען זיי אַליין, אין דרײַען. שוין אויך געווען אַ קליינער באַוואָפֿנטער טייל, געטראָגן אויף זיך יעדערער צו צוויי ביקסן און צו קוילן-גאַרטלעך אויף די לענדן און אין אַלכסון איבער די ברוסטן. באוואפנטערהייט האבן זיי טאג טעגליך אנגעהויבן אזוי ארומשלייען זיך אויף די וועגן און געשראקן פון דערווייטנס דעם איילנדיגן דורכגייער, דעם טויט'ס דריי פחדימ'דיגסטע שליחים. נאר אין געגנט איז שוין דעמאלט כמעט יעדערער באזונדער געווען פאר זיך א קליינער באוואפנטער טייל און געשראקן ווי דעם טויט'ס א שליח. מלחמות האבן זיך געבאמבעלט אלע נעכט אין חלום, מלחמות אן א ברעג און אן א צאל. זיי האבן געקאנט אויסברעכן אין יעדער רגע אזויפיל וויפיל אין לאנד זענען פאראן מענטשן. נאר דערווייל האבן יעדערער און אלץ פארשלונגען אין זיך די ברודיגע טעג פון יאר, געמערט די בלאָטעס אויף די וועגן, צעשטערט די בריקן. סוף תשרי'דיגע רעגנס האָבן געמבולט סײַ בײַ טאָג, סײַ בײַ נאַכט, געפּאַטשט אין אַלכסונדיקן שטורעם מיט צעווילדעוועטע ווינטן און געשניטן ווי מיט קאַרבנדיקע בײַטשן דאָס ווייכע לײַב פֿון לאַנד. זיי האָבן פֿאַרפֿינצטערט די וועלט, אָט די רעגנס, און באַהאַלטן דעם פּויער אין פֿאַרוויינטער כאַטע, וואָס אונטערן דאָרפֿישן כּשרן און זאַטן דאַך, אין אנדרוק'ס קליינעם ערדשטיבל האבן זיך צעטיילט די ווילנס. זיק האט געפאדערט מען זאל אלע דריי זיך אוועקלאזן אויף צפון. וואס זיצט מען דא? אהין צו אונזעריגע צו די גרויסע דארף מען גיין. אנדרוק האט געלינגערט מיט אלע קנעטשן אויפן פנים. ווארטן אויף פעטרונען האט ער געזאגט. געהייסן הייסט עס, הארכן דארף מען, פאלגן. און באטשקע איז געווען בייז ווי האלב שטום געזאגט אז ער האט אלעמען אין דער ערד. ער נעמט מיט זיך זיינע צוויי ביקסן און גייט אוועק איינער אליין אויף צוריק צו פראסיען גייט ער. זיק איז געווען אויף אים ברוגז, זיך געזידלט, געקוקט אויף אים בייז מיט די אויגן און נישט געוואלט מיט אים רעדן. ער האט זיך ארומגעדרייט איינער אליין אינדרויסן און געקוקט ווי ס'צעבערט עס גייען אן אויפהער די שטארקע וואכן לאנגע רעגנס. נאר איינמאל אין א נאס גרויען זונטאגדיגן גאנץ פרי, ווען באטשקא וואס האט נאך פארטאגס צונויפגעלייגט זיין פעקל, האָט אַנידערגעשטעלט לעבן זיך ביידע ביקסן און האָט פֿון אַ פּאָר שמאַטקעס גענומען אָפּרײַסן פֿעסטע אָניטשקעס און וויקלען מיט זיי די פֿיס, שטופּן זי אויפֿן לאַנגן וועג אין ענגן שטיוול, האָט אים, זיקן, אַ פּנים מאָדנע פֿאַרקלעמט בײַן האַרצן, פֿאָרט געבידעוועט אַ צײַט אין איינעם. הער, באָטשקאָ, האָט ער געזאָגט, וואַרט, איך גיי שוין אויך אפֿשר מיט דיר אין איינעם. באָטשקאָ האָט ניט געענטפֿערט, אַלץ געווען פֿאַרטאָן מיט די נײַע אָניטשקעס, וואס קריכן נישט אין ענגן שטיוול. שטומערהייט זענען זיי אזוי אין צווייען באוואפנט מיט די פעקלעך אויף די פלייצעס פון שטיבל ארויס. נאר אז זיי זענען אפגעגאנגען אביסל האבן זיי דערהערט אונטער זיך אנדריוק'ס קולות. איבערן פארשטארקטן רעגן האט מען נישט געוואוסט וואס ער וויל. זיי האבן זיך אומגעקוקט און צוריק און דערזען אנדריוק איז שוין אויך באלאדן מיטן פעקל אויף די פלייצעס און מיט ביידע ביקסן.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,